שלום וברכה צו א משהו מער נאמבער זעקס און צוואַנציק. איז דא א מדובר די טעג אויף די היימישע גאס וועגן א פעק, פאליטיקל עקשאן קאמיטי, וואו האב איך עס געהערט? בשייכות צו א קאמפיין וואס די באקאנטע וואוילטעטיגע ארגאניזאציע צדק, וואס גיבט זיך אפ מיטן ארויסהעלפן, פארגרינגערן און ארויסזען בעיקר מענטשן וואס זיצן אין תפיסה, די אמעריקאנער תפיסה סיסטעם, איז די ארגאניזאציע האט יעצט געלאונטשט א קאמפיין פאר א פעק. איז וואס איז דאס א פעק? איז שוין, די ראשי תיבות פון פעק ווי דערמאנט איז פאליטיקעל עקשאן קאמיטי, וואס איז אבער א פאליטיקעל עקשאן קאמיטי? סאו לאמיר רעדן תכלית. ס'איז דא כל מיני פענסי ווערטער וואס מען ווי מען זאגט וויאזוי מען באצייכנט עס וואס דאס איז און וואס דאס טוט נאר לאמיר רעדן למעשה וואס ס'טוט איז א פעק, שטעלט צו געלט פאר א פאליטישן קאנדידאט, עמיצער וואס לויפט פאר א פאליטישן אמט, צו ער לויפט יעצט צום ערשטן מאל, צו ער איז שוין אויף די פאזיציע, האט שוין דעם אמט און ער לויפט פאר ווידערוויילונג, דארף דאך געלט. יא, א יעדע פאליטישע קאמפיין, יעדע פאליטישע קאנדידאטור מיינט מען לויפט פאר אן אמט, און כדי צו געווינען דארף מען מאכן א קאמפיין. מען דארף דערציילן פארן עולם ווי גוט איך בין און וואס די זאכן וואס איך פלאן אלס צו טון און אויפצוטון פאר ענק, די מענטשן וועם איך גיי רעפרעזענטירן אויף די פאזיציע פארוואס איך לויף. דאס הייסט איך דארף מאכן א קאמפיין, און א קאמפיין קאסט געלט. פון וואו קומט דאס געלט? איז פעק איינע פון די מקורות, איינע פון די קוואלן וואס געבן געלט, ביישטייערן געלט פאנדס פאר א קאנדידאט? איז יעדע פעק, איז א פעק איז בעצם אזא קערפערשאפט, א ארגאניזאציע, א גרופע, לאמיר עס אפילו אנקוקן ווי א ביזנעס, הגם ס'איז נישט דאס, ס'איז נישט קיין ביזנעס, אבער פונקט ווי א ביזנעס וואס פארקויפט א געוויסע פראדוקט אדער א געוויסן סערוויס אדער א געוויסע ליין פון פראדוקטס, איז די זעלבע זאך מיט א פעק אז ס'האט עפעס וואס ס'פארקויפט, עפעס וואס ס'ברענגט צום טיש. און די עפעס קען זיין טאקע א ביזנעס אינטערעס, ס'קען זיין א אידעלאגיע, א פאליטישע אידעלאגיע צו אן אלגעמיינע אידעלאגיע וואס האט נישט דווקא קיין שייכות מיט פאליטיק, ס'קען אויך זיין א געוויסע אינטערעס, אז ס'ווילן די מענטשן וואס שטייען אונטער דעם פעק ווילן געוויסע ווילן זען געוויסע געזעצן יא ווערן אדער שטערקער ווערן אדער אויס ווערן אדער שוואכער ווערן וואס איז נוגע א געוויסן ענין, נישט קיין חילוק וואס די ענין זאל נאר נישט זיין, סאו א פעק, די אינטערעסן און די סיבות פארוואס א פעק זאל וועלן געגרינדעט ווערן און ביישטייערן געלט זענען מורא'דיג מורא'דיג פארשידנארטיג, אזוי קאלירפול ווי די אינטערעסן וואס זענען נאר דא ביי מענטשן. אבער יעדע פעק האט זייער א ספעציפישע אגענדע וואס די פעק וויל, און די יעדע פעק וועט צושט וועט ביישטייערן געלט פאר א קאנדידאט, וואס נעמט זיך אונטער צו שטימען אדער האט שוין א רעקארד פון ביז יעצט אז ער האט ביז יעצט געשטימט און געקעמפט און פארטיידיגט די אינטערעסן די אדזשענדעס פון די פעק. למשל אין טווענטי טווענטי נאך די פארלאפענע וואלן די לעצטע נאציאנאלע וואלן פארן פרעזידענט וואס דער פאריגער פרעזידענט טראמפ האט אדער פארלוירן אדער געוואונען אבער למעשה בפועל איז נישט געבליבן פרעזידענט האט ער געגרינדעט א פעק

דארף זיין אין אמעריקע, וואס א פאליטישן, וואס די ריכטונג, די שניט פונעם לאנד דארף לויפן, כדי ס'זאל זאל ווייטער פארן אויף די רעלסן ווי ער פארשטייט אז ס'דארף. און אזוי זענען דא הונדערטער און הונדערטער אויב נישט מער, אפשר אפילו איז די ציפער אין די טויזענטער, פעקס, אזא קערפערשאפטן וואס געבן זיך אפ אויפצוטרייבן געלט און געבן דאס געלט פארן קאנדידאט וואס נוצט עס נאכדעם לטובת זיין פאליטישן קאמפיין, און די יעדע פעק געבט געלט פארן קאנדידאט וואס די פעק פילט רעפרעזענטירט זיינע וועליוס. זאכן וואס זענען אים וויכטיג, אים פארן פעק. דער פענאמענא, די ערשיינונג פון פעקס, איז א היפש אלטע זאך, און די ערשטע פעק האט זיך אין אמעריקע באוויזן שוין מיט קרוב צו אכציג יאר צוריק. דאס איז געווען אין ניינצן הונדערט פיר און פערציג, תש"ד, ביים סוף פון די צווייטע וועלט מלחמה, ווען די קאנגרעס אוו אינדוסטריעל ארגאניזעישאנס, יא, ווי דער נאמען זאגט עס, איז עס געווען א צוזאמכאפ אזא מאסף פון פארשידענע קערפערשאפטן ארגאניזאציעס און בעיקר ביזנעסעס אינדוסטריאלע ביזנעסעס וואס האבן זייער שטארק געוואלט אז דער דעמאלטסדיגער פרעזידענט פרענקלין דעלאנא רוזעוועלט זאל געווינען ווידערערוויילונג האבן זיי געפארעמט א פעק זיי האבן געפארעמט אזא מין קערפערשאפט וואס האט געגעבן געלט פארן רוזעוועלט קאמפיין מיטן ציל פארשטייט זיך פון אים העלפן געווינען ס'זענען פאראן פארשידענע סארטן פעקס ווי מ'קען זיך פארשטעלן, פעק איז מער די שם הכולל פון די אינדוסטרי, פון די צוגאנג, פון די מין מהלך, אבער ס'זענען דא פארשידענע, פארשידענע סוב גרופעס און סוב קאטעגאריעס פון פעקס. יעצט כמעט אלע פעקס האבן הגבלות, זענען באגרעניצט מיט וויפיל געלט זיי קענען געבן פאר א קאנדידאט, און אזוי אויך זענען דא לימיטס וויפיל געלט וויפיל קאנטריביושענס מענטשן מעגן מאכן צו א פעק, יא? סאו א פעק פשוט איז אז ס'נעמט צאם געלט פון מענטשן פון יחידים אדער פון גרופעס און נאכדעם נעמען זיי דאס געלט און זיי געבן עס פאר דעם אדער יענעם קאנדידאט איז זענען דא הגבלות אויף ביידע זייטן סיי וויפיל געלט, ס'דא לימיטס וויפיל געלט א מענטש מעג קאנטריביוטן צו א פעק און אויך נאכדעם וויפיל געלט א פעק קען געבן פאר א קאנדידאט, למשל א, און די סכומים זענען גאנץ גאנץ באשיידן, דאס הייסט למשל א פעק קען נארמאלערווייז נישט געבן מער ווי פֿינף טויזנט דאלער פאר א קאנדידאט פער ראונד, לאמיר זאגן אז עס איז דא פריימעריס יא צווישן אין יעדע פארטיי אליין, לאמיר זאגן צווישן די דעמאקראטן און די רעפאבליקאנער זענען דא פריימערי וואלן, ווער ס'זאל זיין די קאנדידאט פון די פארטיי אין די אלגעמיינע וואלן שפעטער. נאכדעם קומט מען אן צו די וואלן ווען דער רעפאבליקאנער קאנדידאט פארמעסט זיך קעגן דעם דעמאקראטישן קאנדידאט. סאו א פעק מעג געבן פֿינף טויזנט דאלער לאמיר זאגן אין די פריימעריס און נאכאמאל פֿינף טויזנט דאלער שפעטער אין די אלגעמיינע וואלן. עס איז נישט קיין סאך געלט. ס'איז זיכער נישט גענוג געלט צו קענען האבן א באדייטנדע ערנסטע השפעה אויפן קאנדידאט. איינע פון די אויסנאמען אגב וואס זענען יא דא איז א געוויסע סארט פעק וואס הייסט סופער פעק, א סופער פעק איז נישט מוגבל מיט די געווענטליכע לימיטס וויפיל געלט זי מעג זי מעג באקומען פון מענטשן און נאכדעם וויפיל געלט די פעק מעג ספענדן ווייל א סופער פעק געט נישט קיין געלט פארן קאנדידאט דירעקט. א סופער פעק מאכט אן אייגע קען מאכן אייגענע קאמפיינס צו שטיצן פאליטישע פערזענליכקייטן, פאליטישע פיגורן, ס'צו ער שטיצט אים אדער ער פירט א נעגאטיוון קאמפיין קעגן א צווייטן, וואס דאס איז שוין אביסל א אנדערע בחינה ווי די געווענטליכע משמעות פון א פעק, וואס באשטייט פון געבן געלט פארן קאנדידאט און זיין קאמפיין דירעקט. יעצט אבער מיט אזעלכע לימיטעישאנס פון נאר פֿינף טויזנט צו אפילו צען טויזנט דאלער וויפיל א פעק קען געבן פאר א קאנדידאט איז א שאלה וויפיל ס'מאכט באמת אויס. יעצט ווען מ'רעדט פון א קאנדידאט וואס לויפט אין לאקאלע שבלאקאלע וואלן ווי מ'רעדט פון א באגרעניצטע קאמפיין וואס אינוואלווט ווייניג מענטשן און ווער רעדט שוין אויב מ'רעדט נישט פון קיין ערנסטע קאמפיין מיט קיין גרויסן פארמעסט ווי די קאמפיינס קאסטן אסאך געלט קען זיין אז פינף אדער צען טויזנט דאלער מאכן אויס גענוג אז די קאנדידאט זאל שפירן ער זאל שפירן אז עס האט אים עפעס געהאלפן, און דערפאר זאל ער פרובירן אויך צופרידנצושטעלן די פעק און נאכדעם וואס ער האט געווינט. ווען מען רעדט אבער פון אויף א נאציאנאלן לעוועל, מען רעדט לאמיר זאגן פון קאנגרעס און סענעט, וואו די קאמפיינס קענען קאסטן אפילו אין די מיליאנען, אפילו לאמיר זאגן נאר אין די הונדערטער טויזנטער, איז דאך אזא באשטייערונג פון פינף צען טויזנט דאלער, ס'איז נישט קיין גרויס געלט און ס'מאכט נישט קיין סך אויס. איז אבער דא דא א שטיקל קנייטש, און דאס נוצן די פעקס אויס, אז ס'איז א לכתחילה, ס'איז נישט קיין בדיעבד, אבער די מציאות איז ס'איז אזא קנייטש, אז די לימיטעישאנס איז נאר ווען די פעק באקומט געלט, אדער ווען די פעק געט געלט. ס'טייטש ווען א אינדיווידועל, א יחיד, וויל געבן געלט פאר א פעק, האט ער א לימיטעישאן וויפיל ער קען געבן. ווען די פעק וויל געבן פארן קאנדידאט, ווייטער, האט ער אויך א גבולה וויפיל א מאקסימום סכום וויפיל ער קען געבן פאר דעם פאר יעדן קאנדידאט פער עלעקשאנס פער וואל סעזאן? א פעק האט אבער א ברירה צו גיין דירעקט צו יחידים און זיי אויפטרייבן ס'הייסט מאכן אזא פאנדרעיזינג אקציע גיין צו יענקל שלמה ברוך זרח און זאגן זיי געב געלט פאר יענעם קאנדידאט דירעקט דאס איז שוין נישט אריינגערעכנט אין די געווענטליכע לימיטעישאנס וואס זענען דא אויף א פעק, און אויף דעם אופן קען מען אויפטרייבן א קען א פעק אויפטרייבן פאר א קאנדידאט גרויס געלט, שווערע געלטער, גענוג וויפיל ס'פעלט אויס אז די קאנדידאט זאל זיך דערמיט רעכענען, זאל זיך רעכענען מיט די אינטערעסן, מיט די אדזשענדעס, מיט די פלאטפארמע פון דעם פעק, און דא ליגט טאקע די עיקר כח פון א פעק, דא ליגט די עיקר געלט, און אטאמאטיש כתוצאה ליגט דא אויך די עיקר כח. יעצט וואס איז די חילוק פון א פעק ביז א לאבי, ביז א לאבי גרופ אדער א לאביאיסט? א לאביאיסט טוט דאך בעצם אויך דאס אז ער פרובירט משפיע צו זיין אויף פאליטישע באאמטע, אויף קאנדידאטן און אויף באאמטע אז יענער זאל שטימען אזוי צו אזוי, ער זאל שטימען פאר דעם געזעץ וואס שטימט מיט די אינטערעסן פון דעם לאבי אדער דער וואס עס שטייט אונטער אים. איז וואס איז א פעק אנדערש ווי א לאבי? תשובה איז אז א לאבי, לאביאינג, א לאבי גרופע אדער א לאביאיסט זענען מער איז מער א ברייטע מער כללית'דיגע טערמין וואס בדרך כלל על כל פנים אפיציעל איז עס נישט פארבינדן מיט געלט נאר מיט וואס יא? ס'איז השפעה קשרים, קאנעקשאנס, ס'איז פרובירן צו מאכן נויז, מאכן א שטורעם, אפטמאל א לאביאיסט וועט זיך פשוט נאר דארפן טרעפן פנים אל פנים מיטן קאנדידאט וועמען ער וויל באאיינפלוסן צו שטימען אויף א געוויסן אופן, און רעדן צו אים. פארוואס זאל אים דער קאנדידאט אויסהערן? ס'קען זיין דער לאביאיסט קען זיין א געוועזענער פאליטישער באאמטער, א קאלעגע פון יענעם וועמען אויף וועמען ער פרובירט יעצט משפיע צו זיין, ס'קען זיין אימיצער וואס האט שטארקע קשרים און ווייסט שמור לי ואשמור לך, טו מיר די טובה ווייל סוף כל סוף נעכטן ביסטו געווען אנגעוויזן אויף עפעס א טובה וואס דו האסט געדארפט פון מיר אדער פון עימיצן אויף וועמען איך האב א השפעה אדער קען זיין אז מארגן וועסטו דארפן עפעס פון מיר אדער פון יענעם מיט וועמען איך בין פארבינדן און לאביאיסטס קענען אויכעט מאכן פאנדרעיזערס. א לאביאיסט אדער א לאבי גרופע קען פאררופן א שנאר קאמפיין, מאכן אן איווענט, אן אוונט, און אויפטרייבן געלטער פאר יענעם ספעציפישן קאנדידאט. איז אין אזא פאל איז ער א לאביאיסט וואס האט געמאכט א פאנדרעיזער. אבער ווייטער, די עיקר, עכ"פ אפיציעל די טייטש פון א לאביאיסט איז נישט געלט, עכ"פ נישט דווקא געלט, און דאס איז אויכעט עפעס וואס האט געפירט אז לאביאיסטס האבן באקומען א געוויסע נעגאטיוון נאך-טעם ביי די באפעלקערונג, ביי די אלגעמיינע באפעלקערונג אין אמעריקע, און איינע פון די סיבות איז ווייל, טאקע ווייל א לאביאיסט איז נישט קלאר דעפינירט וואס זיין הגדרה איז, וואס ער טוט, מ'ווייסט וואס ער טוט, ער פרובירט משפיע צו זיין אויף פאליטישע קאנדידאטן אדער אויף פאליטישע באאמטע, פאליטישע ערוועלטע פאליטישאנס, אז זיי זאלן שטימען אזוי אדער אזוי, אבער די מיטלען וואס א לאביאיסט נוצט פאר דעם צוועק איז שוין ווייניגער קלאר און ס'איז זיכער אסאך שוואכער דעפינירט, איז במילא ווען א לאביאיסט נוצט געלט, פאנדרעיזערס און אנדערע אזעלכע מיטלען, בפרט ווען ס'איז בשייכות מיט געלט אדער טובות וואס קומען בשייכות מיט געלט, דעמאלטס ווערט עס אנגעקוקט ווי א שפיצל, ווי א אומוועג, ווי אויסגעשפילט דעם סיסטעם, און ס'איז נישט געשמאק, ס'האט א געוויסן נאך-טעם וואס מענטשן האבן נישט ליב. די פאקט איז, די פאקט בלייבט, אז די שטארקסטע כח איז געלט, נאך אלע מעשות. און די כח און די השפעה וואס געלט האט, נישט נאר אויף, ס'איז אויף די וועלט בכלל אזוי, נאר בפרט אין די פאליטישע וועלט. איינע פון די פלעצער וואו מען קען עס זען איז ביי איינע פון די מאכטפולסטע לאבי גרופעס אין די פאראייניגטע שטאטן, עיפעק. עיפעק איז א פרא מדינת ישראל לאבי, די ראשי תיבות פון עיפעק איז אמעריקען איזרעיל פאבליק עפעירס קאמיטי, וואס איז שוין זיבעציג יאר אין ביזנעס אלס א לאבי גרופע, און ערשט יעצט, ממש מיט אין די לעצטע פאר וואכן, האט עיפעק געמאלדן אז זיי גייען לאונטשן א פעק. ס'הייסט אז זיי גייען לאונטשן א קערפערשאפט וואס די ציל דערפון, די אויסגעשפראכענע און קלארע ציל דערמיט איז, אויפטרייבן געלט פאר פאליטישע קאנדידאטן. אז סוף כל סוף, ווער ס'האט די מאה, דער האט די דעה. און געלט איז דע נעים אף דע געים אין די שפיל וואס אונז קענמיר אלס פאליטיק. און לסיום נאך איין ווארט, א פאבליק סערוויס אנאונסמענט ענין לענין באותו ענין וועגן א היימישע פעק, אבער א פעק וואס געט געלט און נישט מיט קיין ביזנעס אדער פאליטישע חשבונות, נאר מיט אנדערע חשבונות, חשבונות פון חסד און גמילות חסדים. א קרן הלוואות וואס בארגט אויס געלט אן קיין אינטערעס, אן קיין ריבית, פאר אידן וואס ווילן אריינגיין אין ביזנעס, אדער זענען אין ביזנעס און דארפן א טשאנק פון קעש, מזומן, וואס זיי האבן נישט צו די האנט. די ציל פון דעם קרן הלוואות איז. צו העלפן אידן נישט נישט נאר זיך שטעלן אויף די פיס נאר ווערן אמת'דיג אזוי סאליד בעלי בתים, סאליד עשירים. די טעלעפאן נומבער איז סעווען טרי טו טו טו עיט עיט טרי סעווען פאר, און די קרן איז אוועקגעשטעלט געווארן לזכות אלע אידן וואס טוהן חסד און גמילות חסדים מיט אנדערע אידן, סעווען טרי טו טו טו עיט עיט טרי סעווען פאר סעווען טרי טו טו טו עיט עיט טרי סעווען פאר.